דער קיצור איז אז די הייליגע רמב"ם האט געוואלט אויסלערנען וואס איז א נשמה, אבער ער האט נישט געשריבן קיינמאל הלכות נשמה, ס'איז דא אין הלכות תשובה אביסל וואס איך האב געברענגט, ס'איז נוגע נאר ווען ס'איז נוגע, די פלאץ די איינציגסטע פלאץ וואו ער געט די דעפינישן פון נשמה איז גלייך אין די אנהייב וואו ער זאגט ער וויל געבן די גאנצע מעשה בראשית און מעשה מרכבה וויאזוי די וועלט ארבעט, איינע פון די וויכטיגע זאכן פון די וועלט, איינע פון די יסודות איז וואס איז א נשמה. אונז האבן געלערנט לעצטע וואך אז דאס מ'דארף פאר דעם פאר דעם האב איך געברענגט אפאר שטיקלעך פון די גאנצע אלע דריי פיר פרקים ווייל יעדע יעדע זאך איז א פאזל וואס מען דארף וואס מען דארף קאנעקטן אבער באופן הכי כללי איך מיין באופן הכי כללי הכי פרטי וואס איז נוגע צו נשמה קען מען כאילו אנהייבן דא פון הלכה ז' וואו דער רמב"ם לערנט איך מיין ער ברענגט עס עס איז אריסטו'ס תורה מער ווייניגער וואס ער פארשטייט אז יעדע זאך אין די וועלט ס'הייסט ממש יעדע זאך, מ'גייט זעהן ס'דא א חילוק, אבער יא יעדע סינגל זאך וואס אונז זעהן קען מען צעטיילן, נישט בפועל נישט בפועל ממש, דאס איז זייער וויכטיג, דא מ'דארף וויסן וועלכע צעטיילן, מ'רופט אין די פילאזאפן מיט די רמב"ם, ס'הייסט נפרד אדער מפריד זיין, צעטיילן, מחלק, דא רופט ער עס מחלק זיין בדעתו. יעדע זאך אין די וועלט קען עס צעטיילן, אבער נישט צעטיילן, מ'קען עס נישט שניידן.

אזוי ווי עס איז דא א כלי, יא, אין הלכות טומאה איז דא א כלי, דאס הייסט, וואס איז די חילוק פון א כלי מיט א נישט כלי, אין הלכה קען מען זען די דוגמא, זיי ניצן עס, א גולם כלי, עס איז סתם א שטיקל האלץ, א טו ביי פאר, איך ווייס, ער איז נישט קיין, ער קען גארנישט טוהן, אבער ער איז א האלץ, אבער וואס איז בעצם די חילוק, מען דארף דא אריינטראכטן, וואס איז די חילוק, לעצטע וואך האב איך עס געווען מסביר פון אן אנדערע וועג, אבער וואס איז די חילוק בעצם פון א שטיקל האלץ, מיט א לעפל, א לעפל איז מקבל טומאה, און זאגן אלעמאל ס'איז א כלי, ס'קען מען קען אריינטון עפעס, אקעי דאס איז א מינימום זאך וואס מען קען, ס'קען זיין א האמער, האמער קען נישט, איז אויך א כלי, אפילו האט נישט קיין כלי קיבול רייט, איז א כלי ווייל ס'טוט עפעס יא, אין אנדערע ווערטער, ס'האט א הגדרה, חוץ פון דעם וואס ס'איז געמאכט פון האלץ אדער פון אייזן אדער פון וואס ס'איז געמאכט, האט עס נאך א הגדרה, ס'האט א הגדרה אז ס'שניידט, יא, קען עס רופן די זאך וואס ס'טוט, די פאנקשען רופט מען עס אויף ענגליש געווענליך, וואס ס'טוט יא, א מעסער שניידט, א גלעזל קען אריינלייגן דעם אין דעם בראנפן, און אזוי ווייטער.

די צוויי איז דאס איז די תכלית הפשטות אן דעם מער קאמפליצירט וואס האבן גערעדט לעצטע וואך אז עס איז פאטענשאל און עקטשועל אבער איך רעד יעצט איז די פשוט'ע נוסח סא דאס הייסט גולם וצורה א מעסער איז א אייזן אויכעט איז עס אזוי ווי פאר דעם איז עס מקבל טומאה יא סאיז א נייע זאך קענסט מ'קען עס צוברעכן מ'קען מאכן פון דעם אויס. אויס כלי, מאכן צוריק אין צו א נישט מקבל טומאה למשל, אבער אן אייזן וועט עס בלייבן, יא דו קענסט צוברעכן די אייזן אויכעט, ווייל די אייזן אין א געוויסע סענס, קענסט קענסט אראפגיין אביסל ווי דער רמב"ם זאגט, קענסט אביסל אראפגיין, קענסט גיין צו די אייזן זאגן די אייזן אויכעט האט אביסל א צורה, ווייל אייזן איז אויך געמאכט פון עפעס, לויט די אונז וועלן זאגן איז געמאכט פון עטאמס, ער וועט זאגן איז געמאכט פון פיר יסודות, אפילו אייזן האט אביסל צומישט מיט אביסל אנדערע יסודות, ס'האט עפעס הייסקייט, א שטארקייט, וואטעווער ס'האט, מ'קען מ'קען אפילו בדעת און אפילו אפשר נישט בדעת, קען עס צעטיילן, עטליעסט אין דיין קאפ. עקזעקטלי, קען זיין עס קען זיין צולאזט, ס'קען זיין, נישט נאר דעם, נישט נאר ס'קען זיין צולאזט, ס'קען זיין אז אן אייזן איז נישט קיין דבר פשוט, ס'איז א דבר מורכב מצד עצמו, ס'איז געמאכט, לאמיר זאגן, ס'דא אייזן וואס קענסט זען פשוט, יא, ס'איז געמאכט פון קופער איז בעצם, כ'דענק שוין נישט, וואטעווער, סטיל, ס'איז געמאכט פון צוויי זאכן, יא, אביסל קופער אביסל איירן, פון דעם ווערט בראנז, יא, דאס איז אייזן, דאס איז שוין פון צוויי זאכן, סאו דאס, אפילו א שטיק אייזן, מ'קויפט אין די סטאר א בריק אייזן. ס'איז שוין אויך א צורה, ס'הייסט קען איך פרעגן וואס ס'איז, מיר זאגן ס'איז קופער מיט מיט מיט מיט מעטאל מיט איירן יא, אבער ס'איז נישט נאר, ס'איז נישט, ס'איז דאך אויך צוזאמגעלייגט אין א געוויסע וועג, סאו די געוויסע וועג איז אויך שוין די צורה, סאו אלעס וואס דו זעסט אין די וועלט קענסט קיינמאל זען זאגט דער רמב ם לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם, אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו, ס'הייסט דו קוקסט אויף א זאך און די. אין דיין קאפ קוקסט אויף עס ווען דו קוקסט מיט דיינע אויגן זעסטו אלעמאל ביידע צוזאמען ווייל דו זעסט א גולם עם צורה די אויגן קענען נאר זעהן די צורה פון ביידע דעטס האו אייס ווארק אבער אין דיין דעת ווייסטו שהוא מחובר מגולם וצורה אין דיין דעת קענסטו וויסן עניטינג וואס איך זעה איז געמאכט פון גולם וצורה פאר דעם וואס זאגט קען אנהייבן צו טראכטן אויב דאס פון אים וואס איז געמאכט אפשר קומט מען אן אין די באטעם צו עפעס א גולם וואס אן א צורה אבער דאס איז שוין פראבלעמס פאר טיפערע פיליזאפן אבער בפשטות אלעס וואס אונז זעהן איז געמאכט פון. גולם וצורה, יעצט נאכדעם קענסטו פארשטיין אז ס'דא אזוי ווי אונז האבן געזאגט ס'דא די דריי לעוועלס פון זאכן וואס ער האט גערעדט אין די פרק ב', ס'דא גופים שגולמם פשוט ואינו מחובר, ס'דא למשל די זון, לפי די רמב ם, נישט לפי די היינטיגע סייענס, איז געמאכט נאר פון איין זאך, ס'נישט אזוי ווי א, מ'קען נישט עס צונעמען, דאס איז זייער וויכטיג, מ'קען עס נישט צונעמען די זון אדער די שטערנס,

די פיקטשער וואס זיי האבן געהאט אויף די הימל. איך גיי נישט אריין, ס'דא ס'דא, די היינטיגע סייענס האלט נישט האלט נישט אזוי, אקעי, נישט קיין חילוק, לאמיר פארגעסן פון היינטיגע סייענס, לערן די רמב ם'ס סייענס, ווייל מ'וויל מער פארשטיין די מושג, פרטים קען מען קען מען אלעמאל פארענטפערן, אבער די נקודה איז, ס'דא זאכן וואס דו פארשטייסט וויבאלד דו זעסט אז עס שטארבט שטארבט נישט, זעסט דאך אויף די וועלט, דאס איז וויכטיג, ווייל אויף די וועלט אלעס טוישט זיך, נישט נאר אלעס טוישט זיך נאר ס'שטארבט אויך, נישט דא קיין שום זאך וואס בלייבט אינגאנצן אזוי ווי ס'איז, די רמב ם זאגט פריער אפילו די ים, למשל זאגן ס'איז דא א ים און ס'איז דא א יבשה, נישט אזוי פשוט, גייסט אויפן ביטש וועסטו זען. האלט אין איין זיך אביסל רוקן, אמאל די ים ווערט יבשה אמאל די יבשה ווערט ים, וויאזוי קען זיין? זאגט ער פשוט, טראכט אריין, ים איז געמאכט פון וואסער, יבשה איז געמאכט פון עפר בעיקר, אלעס איז אויך, די ים איז אויך דא אביסל זאמד און אזוי ווייטער, און אמאל אזוי ווי ס'בארגט איינער פון צווייטע, ער גנב'עט איינער פון צווייטע, אביסל וואסער ווערט ערד, אביסל ערד ווערט וואסער, איך ווייס, ער קוקט עס אן אז ס'איז ממש די וואסער ווערט ערד, איך ווייס נישט, עס שטימט נישט, ביי אונז קוקט עס נישט אזוי אן, אבער עס טיילט עס נאכמער, עס איז אביסל האט זיך צו. אבער ער קוקט אן אז די מהות וואסער איז געווארן ערד, אז די מהות ערד, ביסט גערעכט אז אונז טראכט נישט פון דעם אזוי, אבער אזוי זאגט ער, ווייל די ד' יסודות אליינס איז שוין אויך הרכבה, אקעי, אבער דאס איז שוין פרטים, מ'קען אפילו, מ'קען רעדן אויף די נעקסט לעוועל, אבער זיכער אלעס אנדערש, א זאך איז געמאכט פון א סאלאט, קענסט צונעמען די סאלאט, אלעס אין די וועלט איז סאלאט, מ'קען עס צונעמען אויף אוגערקעס מיט אויף טאמעיטאס און אזוי ווייטער, און וועגן דעם, סאלאט בלייבט נישט אויף אייביג, ווייל ס'. צום סוף וועט עס ווערן צוריק וואס איז געווען, פאר דעם זאגט דער רמב ם אביסל פריער, פאר דאס איז, ער זאגט דאס די טייטש פון די פסוק, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, אין הלכה ד', ער מוטשעט זיך אפילו אז ס'איז נישט נאר עפר, עס דארף זיין אויך כי אל מים ואש ורוח אתה, בסדר ענטפערט ער דאס איז רוב עפר, אבער וואס טייטש עפר אתה ואל עפר תשוב, וויבאלד דיין גוף איז געמאכט פון עפר אדער רוב עפר. ס'גייט אלעמאל צוריק גיין הא כל המורכב פון אלע יסודות, סאו סאו דערפאר ס'דא צוויי זאכן וואס אונז קען שוין זעהן, ס'דא זאכן וואס זענען געמאכט פון מער ווי איין זאך, אזוי ווי א מעסער איז געמאכט פון אייזן און האלץ, עט סאם פוינט בלייבט נישט אויף אייביג די קאנעקשאן פון אייזן און האלץ, ס'וועט זיך צונעמען און ס'וועט ווערן צוריק און נאכאמאל און נייע צירופים און אזוי ווייטער, מה שאין כן די הימל איז געמאכט פון נישט פון נאר איין זאך כאילו נאר איין סארט האלץ, א גאנץ אנדערע מושג פון וואס אונז האבן, ממילא טוישט זיך עס נישט, ממילא ווערט עס נישט צובראכן, ס'גייט נישט צוריק, ס'שטייט אויף אייביג. דערפאר איז זייט בראשית ששת ימי בראשית וואט עווער אבער זייט דעמאלטס איז קבוע וקיים. נאכדעם קענסטו טראכטן אז ס'דא א דריטע זאך דאס איז שוין ממש והצורות שאין להם גולם מלאכים אדער בעצם גאט אדער ער זאגט ער זאגט אליינס והצורות שאין להם גולם אינן נראין לעין אלא בעין הלב הן ידועין וואס פרעגסט אמאל וואס איז א מלאך זאגט דער רמב ם א מלאך איז נישט קיין גולם בכלל. איי וויאזוי וואס וואס איז עס? זאגט דער רמב ם טראכט אריין, פשוטע מחשבה, טראכט אריין אזוי ווי דו קענסט פארשטיין אז ס'איז דא א מושג שניידן, א מעסער, קענסט מיר זאגן א מעסער איז צוויי זאכן אפילו די פשוט'סטע גשמיות'דיגע זאך, א מעסער איז צוויי נישט לעבעדיג ס'איז פארט נישט קיין לעבעדיגע זאך רייט, אבער ס'איז א מעסער איז צוויי זאכן, ס'איז אייזן און ס'איז שניידעכץ, יעצט אימעדזשין אז א מלאך איז שניידעכץ אן א מעסער. אזא סארט, אזא סארט מושג. קענסט זיך זעהן אז די, ווי האסטו געזעהן די שניידן פון די מעסער? אז איינס איז שנייד, פארשטייסט אז ס'דא אזא מושג שניידעכץ, נישט נאר דעם, מ'קען נעמען שניידעכץ, מ'קען נאך א מעסער שניידן, מ'קען מאכן אסאך חקירות אין דעם, איך זאג נאר דורכ'ס א פשטות, זעהסט אז די מושג קען עקזיסטירן. יעצט א מלאך, א מעסער שניידן קען נישט עקזיסטירן אן א מעסער. מ'נעמט ארויס די די מעסער, נישטא קיין שניידן אויך, מ'שניידט נישט. מה שאין כן א מלאך איז אז, לאמיר זאגן איז אזא סארט זאך, ער קען יא שניידן אן א מעסער, אבער וואטעווער זיין מושג, זיין מושג איז נישט שנייד, לאמיר זאגן א מלאך'ס מושג איז לאמיר זאגן ער ריקט, ער ריקט די זון, כ'ווייס נישט, זיין דער מלאך איז דער מלאך וואס ריקט די זון, לאמיר זאגן אזא סארט זאך, דער רמב ם האט אזא מלאך, זיין ער איז ריקן, אויף ווי אזוי ריקט ער, מיט ווער, ער נישט א מעסער דארף כדי צו שניידן, אין די עולם הזה דארף מען, ס'איז א, עס איז א מעסער, ס'איז זיכער עכט, נישט, ס'איז צוויי זייטן, די צורה פון א מעסער איז טאקע דאס עג, אויס מעסער אויס שניידן, פשוט, אבער די צורה פון א מלאך, ער איז לכתחילה נישט קיין סארט צורה וואס איז געווען אין א שטיקל, קיין קאנצעפט וואס איז אין א שטיקל, אין א שטיקל אייזן, ער איז. ביצירת העולם האט די אייבישטער געמאכט אזא זאך, ממילא קען ער, שטארבט ער נישט און און און, דאס איז די פשוט'ע הקדמה, מ'קען זיך פרעגן צו ס'מאכט סענס צו זיין אזא קאנצעפט אבער איך ווייס נאר דאס איז די פשוט'סטע וויאזוי ער קומט אן צו דעם. אקעי? יעצט ווערט א שאלה, דאס איז באמת די די עיקר חידוש פון די נקודה דא, ווערט א שאלה וואס איז דאס די נשמה פון א מענטש? סאו כ'גיי נישט מאכן באריכות אבער עגעין, וואס דאס וואס איז א נשמה פון א מענטש? סאו מ'קען פרעגן די שאלה וואס די רמב ם האט אמאל געזאגט אין מורה נבוכים אונז האבן געברענגט איינמאל. וואסערע שאלות ווילן מענטשן וויסן וועגן א נשמה? בעצם די שאלה פון נשמה איז צו ס'איז מער אזוי ווי א מעסער, אדער מער אזוי ווי א מלאך, רייט? בעסיקלי דעט איז די קוועשאן, אנדערע ווערטער, יעדער איינער זעט א מענטש, א מענטש איז א גוף, ס'טוט פארשידענע זאכן, סאו קענסט פארשטיין שוין אז דא, דאס אז א מענטש איז א חומר וצורה דאס איז פשוט, ווייל ער איז נישט נאר, ער איז נישט נאר א שטיקל זאמד מיט בלוט מיט וואטעווער ס'איז געמאכט פון, ס'איז אויך א מענטש, וואס איז דאס א מענטש? וואו א גאנצע, קען מאכן א גאנצע ליסט, מ'דארף טרעכטן וואס איז ריכטיג, וואס איז דאס ממש, וואס איז בעצם מגדיר א מענטש, מיט וואס איז ער אזוי ווי א בהמה, דאס איז שוין נאך נאך אריכות, אבער איך שיהיה, וואטעווער, נעם כל זה אכניס, וואטעווער א מענטש טוט, ער אטעמט, ער שלאפט, ער ווייסט, ער קוקט, ער פילט, וואטעווער א מענטש איז, איז סעפערעט פראם דאס וואס א גוף איז, רייט? א גוף טוט דאס, א מענטשליכע גוף איז אזא סארט גוף, אזוי ווי א מעסער איז אזא סארט מעסער וואס וואס שניידט, א מענטש איז א מענטש וואס מענטשט, וואטעווער מענטשט מיינט, רייט? די זאך הנקרא זיין א מענטש, דאס איז וואס א מענטש איז. סאו פארשטייסטו שוין, דו קוקסט אויף א מענטש, דו ווילסט וויסן, דו קוקסט, פארשטייסטו, יא, דו קענסט נישט זען זיין נשמה, די די לעוועל נשמה, איך וואלט געזען, דאס איז נישט אינטערעסאנט די נשמה וואס וואס איז עכט אינטערעסאנט, אבער די לעוועל נשמה, דו זעסט א מענטש זעסטו. ער איז. אפילו א טויטע מענטש איז א פערזאן, אבער א לעבעדיגע מענטש איז וואטעווער ס'מיינט צו זיין א לעבעדיגע מענטש, אינסטעד פון זיין א גוף און קבר. דאס איז וואס דאס וואס א מענטש איז. ס'איז שוין דא צוויי זאכן, אזוי ווי גוף ו. דער רמב"ם רופט דאס גוף און נשמה. זייער וויכטיג. דער רמב"ם זאגט. אקעי, איך גיי זאגן אויסענווייניג ווייל דא וועט עס ווערן קאמפליצירט. סאו דאס איז די ערשטע לעוועל פון נשמה, דער רמב"ם רופט עס דא נשמה. אינטערעסאנט, ווייל ער טייטשט, אזוי זאגן די מפרשים, אז די פסוק וואס זאגט ויפח באפיו נשמת חיים, מיינט דאס, ס'מיינט נישט מער פון דאס. ס'מיינט, אזוי טייטשט די רמב"ם, ס'הייסט נשמה מיינט, ס'איז געווען א, ליין פרשת בראשית, ס'איז געווען א שטיק זאמד, דאס איז כאילו די גולם, די גארנישט, די מאטעריאל פון וואס די אייבערשטער האט געמאכט אדם הראשון, נאכדעם האט די אייבערשטער גענומען די מאטעריאל, אזוי ווי נעמסט א מעסער און דו שארפסט עס אויס, כאילו דו מאכסט אז ס'זאל קענען שניידן, די אייבערשטער האט סאמהאו געמאכט, פונקטליך ווי אזוי, שוין א אנדערע שאלה, אבער געמאכט סאמהאו אז די מענטש איז א מענטש. האט ער א נשמה א רוח ממללא, אקעי מ'וועט באלד זעהן וואס פונקטליך א מענטש איז אבער ער איז א מענטש. און דאס איז דאס איז די ערשטע לעוועל נשמה. און די רמב"ם זאגט זייער קלאר אז די א נשמה, אויב עטס קוקטס אינמיטן הלכה ט', כח הנשמה, כשיפרד הגולם, יעצט יעצט פארוואס שטארבט א מענטש? און מ'האט געלערנט קאפ רייט לויט די רמב"ם אפילו פאר די חטא האט א מענטש געדארפט שטארבן, אטליעסט די לעוועל מענטש, פארוואס? ווייל. איז געמאכט פון א עפר און דאס א יעדע זאך וואס איז געמאכט פון עפר פון זייט ס' איז דאבל מורכב רייט איז סיי מורכב פון עפר מיט זאמד מיט וואסער מיט אנדערע זאכן און איז אויך מורכב פון גולם וצורה עניטינג וואס איז מורכב מיט גולם וצורה עטליסט די סארט זאכן איז איז קען שטארבן און גייט שטארבן דער רמב"ם האלט אז ס'גייט שטארבן קען מען דינגען זיך ווער זאגט אפשר זאל עס בלייבן אקעי אזוי פארשטייט ער ממילא דאס גייט שטארבן ווען ער שטארבט איז די לעב די נשמה וואס אונז רופן וואס מ'האט יעצט גערופן שטארבט אויכעט אזוי ווען מ'צוברעכט א מעסער איז עס אויס מעסער ס'איז נישטא קיין עולם הנשמות ווי שניידן גייט ווען מ'הא ווען מ'צוברעכט מעסערס אזוי פארשטייט יעדע פשטות פארשטייט מען אזוי קען זיך דינגען אבער בפשטות פארשטייט מען ווען מ'ברעכט א מעסער הערט אויף צו זיין שארף איז די שאר ווי איז די קענסט פרעגן א קשיא ווי איז געגאנגען די שארפקייט אזוי ווי איינער פרעגט נעכטן איז געווען לעבעדיג יעצט איז ער טויט ווי איז געגאנגען די לעבעדיגקייט אזוי האט פלעטו געפרעגט. אלא מאי ער גייט אין הימל. ניין, ער גייט אין ערגעץ נישט. לעבעדיגקייט איז א איז א זאך וואס ליגט אין די גוף, אין די אין די מענטש. ער איז טויט, ער איז טויט, ס'איז נישט דא. ווי איז ער געגאנגען? ווי איז ער געקומען? קענסט אויך פרעגן. א גוטע שאלה, אבער עס איז נישט, ס'איז געגאנגען שוין ערגעץ נישט, ס'איז געווארן אויס. בטל, כלוי. וועל אקעי, יא אבער, יעצט איז דאס איז די חידוש וואס די רמב ם וויל זאגן. אבער, דארפסט פארשטיין אז א מענטש איז נישט נאר דאס. דאס איז די עיקר חידוש, די וועג וויאזוי ער פארשטייט, וויאזוי ער לייגט עס דא אראפ. אבער א פראגע, אבער א פראגע פרעגט א מענטש, איז א זאך וואס מענטש שרייט, אבער וואס איז דאס צו מענטשן? יעצט וועסטו וויסן א חידוש, און דאס רופט דער רמב ם דא נפש, און נאכדעם זאגט ער אז די נעמען איז נישט דווקא, אמאל שטייט אין פסוק נפש און מיינט דאס, אמאל שטייט פארקערט, מ'דארף וויסן לויט די ענין נישט לויט די ווארט, ווייל די ווארט קען מען זיך טוישן, אבער דער רמב ם דא מאכט א חילוק פון נפש און נשמה, אינטערעסאנט, און מקובלים האבן אנדערע מושגים, און זאגט דער רמב ם רופט עס דא נשמה איז די לאוער פארט, דאס וואס שטארבט. און נפש איז דאס וואס שטארבט נישט, דאס איז פארקערט פון קבלה, האט נשמה העכער פון נפש, אבער אין די רמב ם איז דאס נפש, אבער אגעין ער איז נישט, מ'קען נישט מדייק זיין פון די ווערטער ווייל ער זאגט קלאר, מ'דארף פארשטיין אז די נפש נעמען, אמאל נוצט מען עס אזוי אבער נישט אלעמאל מדייק, אבער די נפש, אבער יעצט דאס נפש חיה ווען דאס שטייט אין די פסוק אויף דעם זאגט די רמב ם אויף דעם א אנדערע פסוק, מיט אנדערע ווערטער די פסוק איז זייער אינטערעסאנט, ווער ס'לערנט פרשת בראשית לפי פירוש הרמב ם וואס שטייט דא, על כל פנים, איז אז ווען שטייט ויפח באפיו נשמת חיים.

וואס טייטש בצלמנו כדמותנו? זייער אינטערעסאנט ווייל פשוט פשט כאילו לייגט מען בצלמנו כדמותנו נאכדעם האט מען געלייגט א נשמה, דער רמב ם לייגט עס פארקערט, בצלמנו כדמותנו איז די העכערע פארט, נאכדעם איז איז אויך לעבעדיג, איז אויך א גוף. און וואס מיינט בצלמנו כדמותנו? זאגט דער רמב ם דא און אין מורה נבוכים מער באריכות אז וואס הייסט די, ווי זעט אויס די אייבערשטער? ער פרעגט א קשיא.

סאו וואס יא ענליך אין א מענטש צו גאט? אלא מאי איז די רמב ם דא, ס'איז א נייע זאך הנקרא שכל. און דאס מיינט א אמת'דיג מענטש. ווייל דו פרעגסט וואס איז די דעפינישן פון א מענטש? זאגן א מענטש איז א איז אסאך זאכן ער וואקסט יא. באט זאג איך אקעי דאס איז נישט די דעפינישן פון א מענטש ווייל ווייסט וואס נאך וואקסט? גראז. סאו דו ביסט מיט גראז די ביידע וואקסן אקעי גאנץ גוט. בעסער ווי זיין א האלץ.

אלא מאי, וואס טוט א מענטש וואס א בהמה טוט נישט? דאס איז א פשוט'ע וועג פון עס זאגן. א מענטש טראכט. וואס מיינט טראכט? טראכט מיינט וואס? נישט ברעין, ברעין, ברעין, אה, ברעין איז א פראבלעם, ווייל ברעין שטארבט, ברעין גייט ליגן נאך אין קבר, סאו נישט ברעין, זייער וויכטיג נישט ברעין. ווייל טראכטן, סאו דאס דארף מען זיין זייער קלאר, טראכטן מיינט אזוי ווי דער רמב ם זאגט, ועל צור, נפש כל בשר, איך וויל זאגן, נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, והדעת היתירה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו, אקעי, באלד וועלן מיר רעדן וועגן די שלם בדעתו אויב מ'האט נערוון, אבער ועל צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו, כלומר. כמעט אז דו טראכסט ווי דער אייבערשטער, ניין? כמעט, אה, כ'וועל זאגן אין וועלכע סענס אזוי ודי איז, כלומר, שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם כמו מלאכים שהם צורה בלא גולם עד שידמה להם. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, דער רמב ם זאגט, שכל מיינט נישט דאס וואס דו קענסט זען, אז גאר מארגן האסטו א חתונה, דו פלאנסט פאר א חתונה, ווייל געס וואט, קיען קען דאס אויך פלאנען, מיינס קיען מאכן, זיי קענען דאס אויך, אין אנדערע ווערטער, די חלק הקו שבאדם, נישט נאר זיי האבן חתונה, זיי קענען אפילו פלאנען, א קו למשל די ראיה איז, ווייז פאר א קי ס'איז דא דארטן שטרוי? קומט ער יא? דאס הייסט ער פארשטייט, עפעס א לעוועל פון פארשטיין האט ער, דארט איז די שטרוי, קומט ער, ער קען אפילו געדענקען פון נעכטן. זיי האבן פארשידענע וועגן פון זיך ארגאניזירן פון פלאנירן, מיט די ענט אפילו געדענקט ער, מיינע ענטס איך האב געלייגט אביסל אביסל צוקער וואסער און ער געדענקט נאך פון נעכטן ער קומט נאך שטארבן א משוגענער נאריש ער האט נישט געכאפט אז מען שטארבט פון דעם אקעי נישט אזוי קלוג אבער עפעס ווייסט ער יא. סאו דאס איז נישט קיין גרויסע זאך. סאו וואס מיינט ביי אים שכל? שכל מיינט אז א מענטש פארשטייט וואס מ'האט פריער גערעדט. איך האב, איך האב, ענק, ענק האבן פארשטאנען סאו זעט אויס ענק זענען מענטשן. איך האב מסביר געווען אז ס'דא, אזוי דו פארשטייסט אז יעדע זאך איז דא א מושג, די די נקודה, די גדר דערפון, די די שניידאכץ, און נאכדעם קענסטו טראכטן, קענסט כאילו, קענסט עטליעסט טראכטן פון שניידאכץ וואס איז נישט אין א אין א אין א מעסער, איטס פאסיבל. די רעדסט. לפי די רמב"ם, לפי אלעס, קען א בהמה נישט טוהן. ווייל קיין שום בהמה האט נישט קיין math למשל. א בהמה קען פארשטיין, למשל, איך דארף פארשטיין אויך די חילוק פון math און abstract און נישט abstract. math איז א גוטע דוגמא. א בהמה פארשטייט אז אה, עס איז געווען אין די בעג צוויי עפלעך, יעצט איז נאר, איך האב געגעסן איינס, יעצט בלייבט נאר איינס, דאס פארשטייט ער אויך, ווייל יעצט רעדט מען נאך פון עפלעך. אבער יעצט math איז נישט וועגן עפלעך. math, די עפל איז נאר א משל, רייט? זאג איך אבער, אה, עס איז דא איינס און צוויי אן קיין עפל, דאס פארשטייט ער. דאס קען ער נישט פארשטיין, ווייל וואס פארשטייט ער? ווי אימעדזשענסט עס? ווי? וואס איז עס? וואס איז די איינס? איינער האט אמאל געזען איינס? קיינער אין די גאנץ אלע עולמות? זייט בריאת העולם האט קיינער נישט געזען איינס? נאכנישט. די פיקטשער איך קען שרייבען נאמבער איינס באט עס נאר א סימבאל פאר די נקודה יא? וואס איז איינס? קיינער ווייסט נישט וואס עס איז. קיין קיינס נישט געזען. מען ווייסט גאנץ גוט וואס עס איז. פארקערט. אונז ווייסען זייער גוט. ס'איז זייער גרינג א פשוט'ע מושג. יעדער איינער פארשטייט. נישט נאר צוויי עפלעך. די זעלבע. אין אנדערע ווערטער. די זעלבע זאך וואס געשעט ווען מען נעמט ארויס איין עפל פון די בעג און נאכדעם נאך איינס. געשעט מיט צוויי מוראטשקעס. מיט צוויי ספרים. מיט צוויי מענטשען. ס'איז צוויי אנדערע זאכען. יא. וואס א שייכות האט דער עפל? א קי פארשטייט דאס נישט. אזוי זאגט דער רמב"ם, קענסט מאכן טעסטס אויף קיען, איך ווייס נישט אבער דאס איז א נקודה. קיין קי און קיין קיין נישט שום חי בעל חי, א מלאך פארשטייט דאס אבער פארקערט א מלאך דארף נישט אפילו די משל פון די עפל. אבער קיין שום קי פארשטייט נישט אז די צוויי עפלעך, קוועשן, יא די ווארד קוועשן, איז די זעלבע שאלה ווי די צוויי טעלעפאונס. ער פארשטייט זיי, ער קען אפילו פארשטיין אז ביי ביידע גייט ער פארשטיין, ער וועט נישט פארשטיין די שייכות פון זיי. דאס הייסט אז ס'איז די מושג, דאס איז א מושג וואס איז נישט בגוף בכלל. אקעי, math לפי די רמב"ם איז יא, אקעי איך גיי נישט אריין אין די פרטים, איך וויל נאר אזוי די נקודה תכלית הפשטות. די זעלבע זאך ווען מען זאגט אז א מענטש האט שכל, מיינט מען נישט צו זאגן אז א מענטש קען פלאנירן. פלאנירן קען יעדע איינער. מיינט נישט צו זאגן אז א מענטש קען פארציילן, אויסטראכטן מעשה'ס, געדענקן, זכרון, די אלע זאכן זענען נישט שכל. שכל מיינט א מענטש קען פארשטיין מלאכים, דאס איז זיין לשון. א מענטש פארשטייט א מלאך, ווייל איך האב דיר יעצט געזאגט וואס א מלאך איז, האסט פארשטאנען. קענסט זיך דינגען צו עס עקזיסטירט, צו עס עקזיסט א מלאך מיכאל, נאר א מלאך גבריאל, אקעי, דאס איז אלס חקירות, אבער עטליסט יו נאו וואט איט מיענס. ביסט נישט א קי, קוקט אזוי ווי א קי. ווייסט וואס דו ווילסט פון אים, נישט א גיי. אבער א מענטש פארשטייט דאס. און די, יעצט, יעצט, איך ווייס פארוואס ס'איז ענליך צו גאט. די רמב"ם זאגט אין די גדרים אין מורה נבוכים. ווייל טראכט אריין, וועסטו זען, פאר דעם אמת דו דאס איז וואס ער זאגט אויך דא פאר דעם איז דאס נשמה ווי קומט עס און ווי ליגט עס ס'איז זייער וויכטיג צו כאפן די די נשמה די נפש וואס ער רופט נפש אדער שכל וואס דאס איז באמת א מענטש דאס איז ווען מ'זאגט מענטש מיינט מען באמת דאס די פארט אדער די דאס וואס מאכט אלע אנדערע פארטס אנדערש אויכעט אבער די פארט פארוואס ווייל טראכט אריין וואלט מען יעצט גערעדט פארוואס שטארבט א מענטש פארוואס שטארבט די נשמה די לאוער נשמה די די אטעמען אדער ווי דו ווילסט עס ווייל אטעמען קען נאר אטעמען מיט א. די לינג, יא, אטעמען איז א שיינע זאך, אבער אטעמען אן א לינגען דאזענט עקזיסט. נישט דאס, עס דאזענט איווען מעיק סענס, ווייל וואס מיינט אטעמען? אטעמען מיינט אז דיין לינגען איז, עס מיינט נישט עפעס אנדערש. יעצט טראכטן, פרעג איך דיך, ווער טראכט? וואס זיי, וואס זיי טענה'ן איז, מען קען זיך מיט דעם דינגען, ס'דא אפשר אסאך וואס דינגען זיך, איך ווייס נישט, אבער וואס זיי טענה'ן איז אז טראכטן אין די סענס וואס איך האב יעצט געזאגט, טראכטן דארפסט געדענקען גוט מחלק זיין פון דמיון און טראכטן, ווייל נישט ווערט מען אינגאנצן צומישט. טראכטן אין פיקטשערס, למשל טראכטן. וואס די רמב ם רופט דמיון, יא? נעכטן האב איך געזען איין מענטש, יעצט איך קען זיך פארשטעלן צוויי מענטשן צוזאמען, איך האב געמאכט קאט און פעיסט אין מיין זיכרון וואס וואס כ'האב געזען אין מיינע חושים נעכטן, דאס איז נאכנישט געטראכט, דאס קען ארבעטן אין וואטעווער, אין די מענטש איז דא עפעס א עפעס א גופניות'דיגע זאך וואס הייסט דמיון, אדער דיין וואס דו זאגסט וואס דיר איז דיין ברעין, און דאס ס'טוט די אלע זאכן, מען שטארבט גייט עס אוועק, ס'גייט צו די זעלבע פלאץ וואו ס'געקומען פון, יא? ס'ווערט צוריק אויס. מה שאין כן ווען איך טראכט פון א מושג, איך טראכט פון איינס און איינס איז צוויי, מיט וואס טראכט איך וועגן איינס און איינס איז צוויי?

ווערעווער ס'איז דא איינס איז איינס עקזיסט אבער וואו איז דא איינס איין זאך זענען דא אבער איינס די נאמבער איינס איז נישט דא אבער דו טראכסט דאך פון דעם און פון דעם איז דאך געדרינגען אז א מענטש ווען א מענטש טראכט טראכט ער נישט מיט זיין גוף אדער וואס ער וואס ער רופט די רמבם רופט עס טראכט נישט מיט א כלי ער טראכט נישט מיט א טול ס'איז נישט עפעס א שטיקל אין זיין גוף וואס קען טראכטן וויאזוי קען ער טראכטן אוודאי מ'דארף האבן א מ'דארף זיין געזונט קענען צו טראכטן ס'דא עפעס עפעס א קאנעקשאן ווייל א מענטש איז מיד קען ער נישט טראכטן דארף מען פארשטיין די אלע זאכן אבער עכ ז ל י די עצם טראכטן געשעט נישט אין זיין גוף, ממילא אז עס געשעט נישט אין די גוף לכתחילה, סאו וואס ווילסטו, ווי פארוואס זאל ווען די גוף שטארבט זאל עס סטאפן צו געשען, וואטעווער עס איז געווען ביז יעצט, דארט בלייבט עס נאכאלץ. יעצט קען מען מוז דאך זיין נאכאלץ א חילוק פון א צדיק און א רשע, מען דארף נאר אריינגיין צו מסביר זיין פארוואס עס איז נישט אינגאנצן אלעס געווען אלעמאל די זעלבע, אבער די עיקר נקודה פאר דעם זאגט די רמב ם אין אנדערע פלעצער פאר דעם, דאס הייסט אז צדיקים במיתתם, צדיקים סיי סיי דו האסט גערעדט וועגן צדיקים יא, עס שטייט אמת אין תניא אין חסידות און דאס אבער איך מיין פון דא קומט עס.

נשמה, אין וועלכע סענס ס'איז דא זיינס דארף מען זיך מוטשענען צו מגדיר זיין, אבער אין וואטעווער סענס האט ער עס מחדש געווען. מצוות שכליות למשל גייט אויך אריין אין דעם מושגות? די שכל? די הבנה. וואס הייסט מצוות שכליות למשל? א מענטש האט אליין פארשטאנען אז ער קען יענעם נישט הרג'ענען למשל. מען דארף מעיין זיין, דאס איז א גרויסע חקירה, ווייל דער רמב ם איז משמע נישט, ווייל דער רמב ם האלט נישט אז יענס, דער רמב ם איז מחולק, ניין, דאס איז א אנדערע שמועס, נאך א שמועס, אין די זעלבע פרק, דער רמב ם איז מחולק מיט דעם נאמען מצוות שכליות, ווייל דער רמב ם האלט אז ס'נאר דא איין מצוות שכלית, צו וויסן וועגן גאט, אמונה. אלע אנדערע מצוות אפילו ס'איז אזוי ווי מ'קען עס פארשטיין מיט שכל, אבער א בהמה קען דאס אפשר אויך פארשטיין. ווייל דאס איז די לאוער לעוועל שכל, ס'איז לאו דווקא, רב סעדיה גאון זאגט אזוי ווי דיך, אבער ס'איז לאו, נישט עכט שכליות, ווייל ס'איז מצוות, רמב ם רופט עס מוסכמות, יעדער איינער פארשטייט, אלע מענטשן פארשטייען אז ס'איז שלעכט צו הרג'נען, בסדר, אבער ס'איז נאכנישט אין די לעוועל, ווען, אין אנדערע ווערטער. אין די עולם השכל וואלט עס נישט געמאכט סענס ווייל הרג'נען איז מאכט יא איך וויל נאר זאלסט פארשטיין די די עיקר נקודה פון שכל לפיכך אפילו וואס אונז רופן מאראל כאילו וואס מען קען עס פארשטיין שכל'דיג יא אבער וואס די רמב ם האלט דאס איז די פשט'דיגע וואס דו זאגסט אבער די רמב ם איז מחולק אויף דעם בפירוש ווייל די רמב ם האלט אז טראכט אריין אין די עולם המלאכים למשל אזוי ווי משה רבינו גייט צו די מלאכים אין די עולם המלאכים איז נישט, די מלאכים פארשטייען אז ס'איז שלעכט צו הרג'ענען? לעטס עסק דיס קוועשן. יעדע יעדע מענטש פארשטייט, דארף נישט קיין תורה, אזוי זאגסטו, מצוות שכליות קענען סענס, אלמלא ניתנה, וואלט מען אויך פארשטאנען. עקזעקטלי, ס'איז נישט שייך, אין זייער וועלט איז נישטא קיין מיתה, איט דאזענט מעיק סענס. סאו אין אדער ווארדס, באט עולם המלאכים איז דזשאסט א וועי אוו מי טאלקינג אבאוט די עולם השכל המופשט בצד עצמו. אנדערע ווערטער, אויב דו ווילסט. אויב שכל מיינט וואס וואס איז אמת מצד השכל אליינס אן קיין שום וועלט פאר בריאת עולם כאילו פאר בריאת עולם הזה אפשר איז נישט געווען קיין אזא זאך במילא וויבאלד שכל ביי די רמב ם איז נאר וואס איז נוגע צו דברים נצחיים זאכן וואס זענען וויסן זאכן וואס זענען נאר אמת מצד השכל נישט די אייבערשטער האט געמאכט א וועלט ממילא עס מאכט סענס אז די וועלט זאל מען נישט הרג'נען דאס איז לאוער לעוועל שכל ס'איז אפשר א סארט שכל. אבער ס'איז נישט די שכל וואס איז טוישט זיך נישט ווייל אויב ס'וועט זיך טוישן די וועלט למשל אויב די וועלט וועט מענטשן אויפהערן שטארבן איז נישט שייך צו זיין לא תרצח רייט די מקובלים זאגן נאך דעם יא סא די תורה וואס די איך גיי נישט איך האב שוין געזאגט די שיעור אמאל בקיצור די די אפילו די וואס אונז רופן מצוה שכלית איז נאר שכל שכל'דיג נאכדעם וואס ס'איז דא אסאך גופים למשל אבער סאיז נאכאלץ גופני סא מ'דארף האבן דיפרענט הגדרות שכלי וואס איז שכלי ווערסעס אזויווי גזירת הכתוב ס'איז דא שכלי ווערסעס גופני. ס'איז נישט שכלי ווערסעס גופני, ווייל ס'איז נאך אלץ מען רעדט וועגן די וועלט, ס'מאכט נאר סענס, שור שנגח את הפרה מאכט נאר סענס, אויב ס'איז דא שוורים און פרות, ס'קען מאכן ס'קען מאכן אסאך סענס, אבער ס'איז נאך אלץ נישט סענס אליינס. ס'איז סענס אין עולם הגופים און אזוי ווייטער, פון דעם די איינציגסטע זאך וואס נאר דעת אמיתי, וועגן דעם די אלע חולקים אויפן רמבם האבן געכאפט אז לויט די רמבם די איינציגסטע וואס איז נשמה איז נאר נאר ידיעה, אדער ידיעת השם, ווייל אפילו מצוות. אויף וויפיל זיי זענען נישט ידיעות השם, זיי זענען נאר, העלפן נאר פאר די גוף נישט פאר די נשמה, אדער נישט פאר די נפש, ווייסט, מיין לייט שטערט מיך שוין ווייטער. און נאר דעטס, דעטס די, דעטס די, וויאזוי האב איך געוואלט זאגן, יא סאו וועגן דעם, וועגן דעם, די זעלבע זאך א רשע, כ'האב געטון מיט'ן זאגן רשעים בחייהם, יא א רשע וואס ער טראכט נישט, ער איז שוין טויט יעצט, וואס הייסט ער איז טויט יעצט? ווייל די זאך וואס ער איז, דאס הייסט ער טראכט, ער איז עוסק אין עניני האדם התחתון, כאילו די וואס ער איז עוסק גייט שטארבן, דעטס איט, ביי דעפינישן ס'גייט שטארבן, אזוי ווי ער טוט א מצוה קען מען טראכטן, מצוה איז יא קאנעקטעד צו שכל, דארף מען שוין מעיין זיין ווי וועלכע מצוות פונקטליך און וויאזוי עס ארבעט, דאס איז שוין אידישקייט, דאס איז שוין אנדערע פראבלעמס, אבער מצד די הגדרה איז ער בחייהם קרויים מתים, ווייל ער איז א מת, משא"כ א צדיק, ער שטארבט נישט, ער האט קיינמאל נישט, דאס הייסט ווען ער האט געלעבט איז ער אויך געלעבט אין א אנדערע לעוועל, זיין לעבן וואס אונז רופן לעבן, דאס הייסט די חכמה. איז לכתחילה נישט געווען קיין נישט קיין חכמה נישט קיין שטארבעדיגע זאך דעטס ווילי דעפינישן נישט קיין שטארבעדיגע זאך אויף דעם זאגט די רמב"ם דאס מיינט די פסוק וישב העפר אל אשר היה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה אזוי זאגט קהלת עס הייסט ווען מענטש שטארבט דער עפר גייט צוריק פונקטליך ווי ער באלאנגט און נשמה גייט צוריק צו פונקט ווי ער באלאנגט ווי באלאנגט ער? אל האלהים. ווייל ער טראכט פון גאט אדער פון געטליכע זאכן. וויאזוי איז דער רמבם מסביר אז יעדער איינער ווען מען צאלט א אנדערע מין אויף זיך. אה, אזוי דא דא ווערט שוין אסאך, די אלע דיטעילס ווערן זייער קאמפליצירט, סא זעהסט דאך אבער די פאקט איז אז יעדע זעהסט דאך א פאקט, מ'דארף נישט מסביר זיין פאר איינעם, מ'דארף נאר א פאקט, יעדע איינער נישט יעדע איינער פארשטייט אלעס די זעלבע, סא מ'דארף מעיין זיין צו דאס איז טאקע, דאס איז א גרויסע מחלוקת, כ'מיין די רמבם רעדט נישט קיינמאל קלאר וועגן דעם, אנדערע פילאזאפן אדער מענטשן זענען מוטשען זיך זייער שטארק וועגן די פראבלעם. אבער לכל הפחות די פאקט איז, צוויי, איך קען דיך זאגן די פראבלעם אדער די קשיא, איך מיינסט דיין קשיא, איך קען דיך זאגן א תירוץ. די פראבלעם איז אזוי, שכל, מצד השכל איז אמת פאר יעדער, די גאנצע איידיע פון עס, ס'איז אמת פאר מיך אזוי ווי ס'איז אמת פאר דיך, ס'איז אמת בזמן משה רבינו אזוי ווי ס'איז אמת היינט, אויב איז נישט איז קיינמאל נישט געווען אמת, ס'איז בחייהם קרויים מתים, ס'בייט זיך נישט, גארנישט ווערט נישט אמת און שקר, ס'איז אדער געווען אלעמאל אדער ס'גייט קיינמאל נישט זיין, מ'קען מאכן א טעות, ס'איז א צווייטע, אבער. די אמת אליינס. סאו, זעלבע זאך, מיין שכל, ראובן'ס שכל און שמעון'ס שכל, קען נישט זיין א חילוק. די רמב"ם אפילו גייט זייער שארף אין דעם, רמב"ם ווען די רמב"ם, עס איז נאר א דוגמא פאר דעם, ווייל אגעין, עס איז נישט ממש שכל, אבער די רמב"ם זאגט, פאר דעם שטייט אין די גמרא אז עד שלא איז געווען תלמידי שמאי והלל אדער פאר דעם, שלא שמשו כל צרכם איז געווארן מחלוקת, זאגסט היי און פאר דעם קען נישט זיין קיין מחלוקת, קען נישט מיט צוויי אפיניען, זאגט די רמב"ם ניין, פאר מען האט גוט לערנען, עסטו זען אז נאר דא איין אמת. אמת קען נישט זיין צוויי, מ'האט אויפגעהערט גוט לערנען, יעדע איינער פארשטייט אביסל, ווערט שוין א מחלוקת, איך האב אנדערע אפיניענס, א צוויי אפיניענס איז נאר שייך ווען ס'איז נישט דא שכל, זיי פרעגסט צו ס'איז דא צוויי מענטשן, ניין, מצד השכל, די איידיע פון שכל אז ס'איז נאר זיין איינס, יעצט קענסט, די פאקט איז אבער אז נישט אלע מענטשן, די פאקט איז אבער, די פאקט איז אז איך האלט אז דא איז אנדערע אפיניענס, נישט אז איך בין נישט אזוי משוכנע אין די רמב"ם'ס איידיאלאגיע אז אז ווען יעדע איינער וואלט געטראכט גלייך וואלט נישט געווען קיין מחלוקת, ס'איז נישט אזוי פשוט, ס'איז דא אין דעותיהם שוות, וואס איז לאדיר אמר לכל, וואס איז אין דעותיהם שוות, וואס רעדט זיך פון די לאוער לעוועל, נישט פון די אמת'דיגע שכל, אזוי אזוי וואלט מען אזוי וואלט געדארפט אויסקומען, אבער די פאקט איז נישט אז נישט נאר דעם, איי אפילו נאכדעם דארף מען זיך מסביר זיין פארוואס איין מענטש, דאס דאס האבן זיי נישט גערעדט די גאנצע נקודה היינט, פארוואס איין מענטש פארשטייט יא און אנדערע מענטש פארשטייט נישט, אז זאגסט אז יעדער מענטש האט שכל, ס'איז פארט פון צו זיין א מענטש, פארוואס ווייס איך נישט אלעס וואס די רמב"ם האט געוואוסט, אדער פארוואס ווייסט ער נישט וואס איך ווייס, וואטעווער, איי נישט וויסן, יא? זעט אויס אז יא דא עפעס א חילוק, ס'דא עפעס א קאנעקשאן מיט די 'איך', נישט די שכל מצד עצמו פארשטיי איך, אבער איך, ערגעץ ערגעץ וואו בין איך נישט.

דאס איז די פשוט'ע פשט פון די צוויי הלכות. שוין זעסטע? האלבע שעה, גוט און גוט.